משיחת י' שבט תשל"ז.
וואס אין כללות ענין המשכן איז דאך געווען צוויי ענינים כלליים, ס'איז געווען די יריעות און ס'איז געווען די כלים, וואס יריעות ומקיפים זענען אויכעט כולל אין זיך, די קרשי המשכן, און דערנאך איז געווען בתוך המשכן איז געווען די פארשידענע כלים ביז דעם ארון וואס דארט איז געווען די שני לוחות הברית כמדובר לעיל, וואס די כללות החילוק איז דאך ווי דאס איז בפשטות אז די יריעות און קרשי המשכן האבן מקיף געווען על כל העניינים שבתוך המשכן אין אן אופן שווה, ס'איז טאקע געווען א חלק פון יריעות וואס איז געווען אויפן ארט פון קודש הקדשים, און חלק היריעות וואס איז געווען אויפן חלק שאר חלק המשכן אויפן קודש שבמשכן, אבער אין די יריעות גופא זעט מען ניט קיין חילוק צווישן די יריעות פון דעם חלק מיט דעם צווייטן חלק, על דרך זה אויכעט בנוגע לקרשים. ער זאגט דאך כי הקרש שזכה בצפון האט ער קובע געווען מקומו אלעמאל בצפון על דרך זה בדרום על דרך זה אויכעט פארשטאנדיג בנוגע צו די יריעות בנוגע די חלק וואס איז געווען אויף קדש הקדשים אבער אן אדער אויפן חלק פון קדש אבער מען זאל זען א חילוק בגלוי דאס איז געווען מקומו, אבער מצד עצמו איז ער מקיף בשווה און ניטא קיין חילוק אין דעם גודל און אין דעם גובה און אורך ורוחב הקרש, ועל דרך זה בנוגע צו די יריעות צווישן די קרשים וואס זענען געשטאנען במערב, וואס דאס איז געווען פארבונדן מיט קודש הקדשים, אדער די קרשים וואס זענען געשטאנען בסמיכות צו די עמודים, וואס זיי זענען אויף זיי געווען דער מסך וואס איז געווען בין מבדיל געווען בין המשכן לחוץ למשכן. מה שאין כן בנוגע צו די כלים, איז אודאי יעדער כלי האט זיך זיך זיין תפקידו הפרטי, דער ארון בנוגע אין בנוגע לארון אין בארון אלא שתי לוחות הברית על דרך זה די מנורה להאיר על דרך זה בנוגע די שולחן מיטן לחם הפנים על דרך זה די מזבח הפנימי לקטורת מזבח החיצון לקרבנות מיט די כל הכלים וואס זיינען געווען במשכן. ווי גערעדט פריער אז ס'דארף זיין ושכנתי בתוכם, וואס דאס שטייט לכאורה אויפן משכן, איז מען דאך מדייק ווי דער שלה ברענגט אראפ אמרו רזל און אן ארט שטייט אז ס'איז בזהר אז בתוכו לא נאמר נאר בתוכם בתוך כל אחד ואחד וואס דאס גייט אויף אידן, איז אויך דא אט אט די אלע פרטים פון ווי דאס איז געווען אין משכן, דארפן זיין און זענען דא די אלע פרטים וחילוקים בנוגע לעבודתו של כל אחד ואחד וואס אני נבראתי לשמש את קוני אז דאס איז די גאנצע בריאה און די מציאות פון א אידן אז זאל זיין לשמש את קוני אז זאל זיין די ושכנתי בתוכם

וכל הנמצא בבית באופן שווה, וואס כללות ענין התורה ווי דאס איז איין זאך, איז דאך דאס ניט ווי זי ווערט מתחלק אין די לימוד ההלכה בכל הלכה בפני עצמה איז דא אין דערויף א חילוק צי דאס איז א מצוה שהזמן גרמא אדער א מצוה שאין הזמן גרמא, אדער א מצוה וואס איז מחויב כהנים צי א מצוה וואס מחויב לווים וישראלים, אז ער לערנט די תורה פון די פארשידענע מצוות איז דאך די זעלבע מצוה פון לימוד התורה מיט די זעלבע ברכה פון ברכת התורה. אן קיין אונטערשיד צי לערנט ער א ענין אין קדשים וואס איז שייכות לכאורה צו כהנים, אדער ער לערנט א ענין וואס איז שייכות מן אורח חיים בחיי יום יום וואס איז שייכות לכל אחד ואחד, איז דאך דער זעלבער לימוד התורה מיטן זעלבן שכר מיט די זעלבע ברכה וכל הענינים וואס מה להלן באימה ביראה וברתת ובזיעה איז דאס אויף כל ענין וענין שבתורה. דערנאך איז אבער דא ווי די עניינים קומען אראפ אין מצוות, וואס מצוות בערך התורה ווערט עס אין א ענין פון פרט לגבי כלל, דערפאר זאגט מען דאך אז מצוות איז דא רמח מצוות עשה. וואס דאס איז כנגד רמח איברים וואס יעדער אבר איז דאך א מציאות און א גדר סיי על פי תורה סיי בנוגע לפועל, א ענין בפני עצמו ועל דרך זה שסה מצוות לא תעשה, כנגד שסה גידים איז דאך יעדער גיד א מציאות בפני עצמו.

וואס דערפאר איז דאך ידוע אז די משל פון איברים ודם איז מען דאס ממשיל לגבי די חיבור צווישן די תורה מיט די מצוות אז די תורה איז בדוגמת דם שבגוף האדם העליון ובמילא בגוף האדם התחתון און רמח מצוות עשה שסה מצוות לא תעשה איז דאס בדוגמה פון די איברים וגידים שבגוף האדם.